הרב דאקטאר מאיר שווארצמאן, ווי חסידות האט באזיגט דאס לומדישע ווארשע. אין ווארשע, די עיר ואם בישראל, האט געלעבט א פארשידנארטיגע אידן, לומדים, מתנגדים, משכילים, רייכע סוחרים, און ארעמע קרעמער, בעל מלאכות, שניידער, שיסטער, סטאלערעס, גלעזער און טרעגער, וועלכע פלעגן זיך מפרנס זיין מיטן טראגן פעק סחורות, זעקלעך תבואה אדער מעבל שטיקער צו די בעלי בתים. ווארשעווער אידן זענען נישט געווען מעור אחד. זיי זענען געקומען אין דער פוילישער הויפטשטאט פון אלע עקן פון רוסיש פוילן, ווער פון ליטע, ווער פון וואלין, ווער פון טיף רוסלאנד, ווער פון די דייטשע גרעניץ שטעט און ווער פון די גאליציאנער געגנטן,

א גרויס סאמעטן קאפל, א זיידענע זשופיצע, אדער ווי מען פלעגט עס רופן אין גאליציע א בעקישע, א גארטל ארום זיינע לענדן און א קאלירטע פאטשיילע ארומגעבינדן זיין האלז. די חסידים האבן דעם שבת קודש ארויסגעפירט אין גאס אריין, זייערע זמירות פלעגן זיך ארויסרייסן פון די שטיבלעך פון די פריוואטע הייזער וואו זיי פלעגן זיך פארזאמלען קידוש צו מאכן בציבור אדער פראווען א שאלעשידעס אדער גאר עסן מלוה מלכה.

רופט זיך אפ רבי שמואל שינאווער דער בעל רמתים צופים, צו וואס דארפן מיר גיין זוכן, מיר האבן שוין א רעבן וועלכער וועט פירן דעם דור דעה אין ווארשע גופא. ווייט ווייט ארויס פון ווארשע אויף דער זשעלאזנע גאס, אדער ווי די אידן האבן זי גערופן די אייזן גאס, האבן די חסידים, די בעלי יכולת, אויסגעבויט דעם ערשטן חסידישן הויף פאר ר' איטשע מאיר'ן, א בית מדרש א רחבת ידיים מיט א דירה פארן רעבן. ר' איטשע מאיר האט לכתחילה נישט געוואלט איבערנעמען דאס פירעכץ, ער האט געשטעלט תנאים, דעם עול דער עולם זאל זיין א געקליבענער, נישט קיין אנלויף פון חסידים, איבער קליאקעס קען איך קיין רעבע נישט זיין, ווען א חסיד מאכט קאלע אפילו בחדרי חדרים איז ער פוגם דערמיט זיין רעבן. איטליכער איד איז געווען נייגעריג צו וויסן פארוואס דווקא אזוי ווייט פון שטאט האט ר' איטשע מאיר ווארשעווער מסכים געווען צו לאזן אויסבויען א חסידישן הויף. ביי חסידים פרעגט מען אבער נישט קיין קשיות. דער דעמאלסטיגער ווארשעווער רב ר' בעריש מייזעלס האט זיך ארויסגעכאפט מיט אזא שטייגער זאג. איך בין תולה האט ער געזאגט צום ערשטן גערער רעבן ר' איטשע מאיר אלטער אז איר האט אויסגעבויט א פעסטונג פון אידישקייט, און א פעסטונג בויט מען דאך כידוע מחוץ לעיר, זי זאל די שטאט באשיצן, יא די אייזן גאס אין ווארשע איז געווארן א פעסטונג פארן חסידישן דרך, פון אלע עקן פוילן האבן זיך געצויגן אהין די יונגעלייטלעך, עלטערע אידן און יונגערע בחורים, א טייל זענען געקומען לערנען, א טייל צו הערן וואס חסידות האט מחדש געווען, און טייל זענען געקומען שואל עצה זיין אין פערזענליכע אדער משפחה ענינים. זיין אשה איז פארשלאפט געווארן, אירע כוחות לאזן זיך ממש אויס, די רופאים זענען זי מייאש, איינער איז געקומען מיט טרערן אין זיינע אויגן באשר בכן א פארזעסענע בוגרת אין זיין היים איז מקצר טאטע מאמע די יאר, זי איז גראד א שטילע א שווייגנדיגע, וויפיל שדכנים עס האבן שוין געפריווט צו פינען פאר איר א שידוך הגון איז זיי דאס נישט געלונגען, ס'איז ממש כלו כל הקיצין, איינער איז געקומען מיט א בקשה צום רעבן זיין פריץ וויל אים אפזאגן ער מוז פארלאזן די קרעטשמע פון וועלכע ער ציט שוין חיונה איבער צען יאר, זיין הויז איז געווען א בית ועד לחכמים עוברים ושבים רבנים, גוטע אידן און סתם נצרכים האבן תמיד געפינען א מקום מנוחה אין זיין היים. ער האט זיי אלע מהנה געווען מיט א געלעגער, א וועטשערע, א מלבוש און עטליכע פוילישע פיימס, אזוי אן פוילישע מטבע, ער איז שוין נישט מער קיין אינגערמאן און ווי אזוי וועט ער אצינד אנהייבן פון דאס ניי? דער רבי האט אלעמען אויסגעהערט, די צרות האבן אים אויך דערקוטשעט, ער האט זיך משתדל געווען בצרתם של ישראל, אפט מאל געשיקט א שתדלן צו יענעם פריץ און געבעטן רחמים ער זאל נישט פארטרייבן דעם אידן פון זיין פאסעסיע.

אזוי לאנג ווי דאס חסידות איז געווען אין לובלין, פשיסחא, קאצק, איזשביץ, ראדזעמין, ווייט אוועק פון ווארשע, האבן זיי דאך מיט זייערע אויגן נישט געזען דאס חסידות, וואס חסידות מיינט. די משכילים האבן אנגעווארפן א מורא און פחד אויף די אויפגעקלערטע

ווען קעסט יונגעלייט האבן זיך מיטגעכאפט צו א חסידישן רעבן האבן זיי גע האט זיך געטוען חושך ביים שווער און שוויגער אין הויז, געווענליך האט דער שטן אויך צוגעהאלפן, מען האט פארלאנגט פראסט און פשוט דער איידעם זאל אפגט'ן זיין טאכטער. דער ערשטער חסידישער הויף אויף דער ווארשעווער אייזנגאס האט אבער צונישט געמאכט און פשוט מבטל געמאכט די אלע חשדים. דער רבי ר' איטשע מאיר איז געווען א גאון אין נגלה, אלע ווארשעווער גדולים האבן זיך מיט מיט אים שואל עצה געווען סיי אין הלכה, סיי אין לומדות, סיי אין קהל'ישע עניינים. אדרבה, מתנגדים, רבנים, עשירים און נגידים האבן אליין געשיקט זייערע זין און איידעמס אויף דער אייזנגאס אין ווארשע, ווייל דארטן האט מען געלערנט תורה לשמה, ש"ס, ראשונים און פוסקים. דער אייזנגאס אין ווארשע איז געווארן א שם דבר איבער גאנץ פוילן. אהינצו האט ממש געשטראמט גרויס און קליין. דארט האבן זיך אפילו מתנגדים איבערצייגט אז דאס חסידות איז נישט געקומען מבטל צו זיין אידן פון תורה

פיטער, קעז, אייער, הערינג און סארדינען. דער מסחר איז געווען שווער ווייל הערש חסיד האט נישט געהאט גענוג געלט איינצוקויפן סחורה, האט ער געפירט זיין מסחר מיט הלוואות, געכאפט דא א פופציגער, דארט א פינף און צוואנציגער, געקויפט א קעסטל אייער, א פעסל הערינג, צוריקבאצאלט איין חוב און געבארגט ביי א צווייטן א הונדערטער, זיין ווייב איז געווען אן אשה כשרה, האט זי אים ארויסגעהאלפן אין מסחר. אייגנטליך איז הערש חסיד'ס ארבעט באשטאנען אין באקומען הלוואות, א גמילות חסד'ל אויף א וואך אדער א טאג, אפגעבן און ווידער געבארגט, געמעקט און געשריבן, געשריבן און געמעקט, תמיד געווען פארשוויצט און זיך כסדר געווישט דעם שווייס פון זיין פנים מיטן ארבל פון זיין צייגענעם אדער אלפאגענעם כאלאטל.

ארויסצוהעלפן זייער מוטער. הערש אליין האט פרייטאג נאך חצות היום נישט מער עוסק געווען אין מסחר, ער האט געהאט וואס צו טון, קודם כל האט ער אריין איינגעמויערט א גרויסן בלעכענעם קעסל אויף זיין אויוון אין קיך, אנגעגאסן א פינף זעקס קיבלעס וואסער עס זאל זיין טיי לרוב פארן עולם וואס פלעגט זיך פארזאמלען שבת פרי גאנץ נאכן טובל'ן זיך אין מקווה פארן דאווענען אין רב הערש חסיד'ס הויז און דארט טרינקען שבת'דיגע טיי. חסידים פון ווייטע גאסן אין ווארשע פלעגן קומען טרינקען טיי, הערן א חסידיש ווארט אויף דער סדרה פון די וואך אדער סתם א התנהגות פונעם רבי'ן זאל לעבן. ממש כלאור ארום פיר פארטאג פלעגט שוין פלעגן שוין זיצן חסידים ביי הערש חסיד און זיפן טיי, הערש אליין האט פאר שבת פארבריעט טיי ביי אים איז געווען א גאנצע עבודה, ער האט פארבריעט א פונט וויסאצקיס טיי און אריינגעגאסן אין א גרויסער פלאש, דאן האט ער פארבריעט א צווייט מאהל האט עס געריפן סענס שני און א דריט מאהל סענס שלישי, די גאר געהויבענע חסידים האט ער געגעבן סענס ראשון. די געווענליכע סתם חסידים סענס שני, און פאר די יונגלעך וואס פלעגן מיטכאפן זיך מיטן טאטן, סענס שלישי. רב הערש פלעגט האבן אן עבודה מיטן צוקלאפן צוקער, די קלעצלעך צוקער פלעגט ער מיט א מעסער צוטיילן אין פערטעלעך, ער קען דאך נישט צוגרייטן פאר הונדערטער חסידים גאנצע קלעצלעך צוקער. ווי שוין דערמאנט איז דער עולם נישט געקומען צוליבן גלעזל טיי ווי צוליב דער סביבה, ווען ווארש איז נאך געשלאפן איז שוין ביי רב הערש חסיד געווען עומדים צפופים, ווייל פאר אלע איז דאך נישט געווען א בענקל אוועקצוזעצן זיך, זענען זיי געשטאנען, געזיפט א טעפל טיי אדער א גלאז טיי און בשעת מעשה הנאה געהאט פון פון חסידישע דיבורים. רבי הערש חסיד'ס פנים האט געשיינט פון שמחה משמש צו זיין אזא געטובל'טן עולם שבת קודש, אין סאמע באגינען איז דאך א הויכער ענין. רבי הערש חסיד איז תמיד געווען א צופרידענער, ווי פלעגט מען זאגן אין דער חסידישער שפראך, אן אויפגערוימטער, זיין פנים האט געשיינט, ער איז געווען א שמח בחלקו, די טאג טעגליכע דאגות האבן אים נישט אוועקגעלייגט, דאס חסידישע פרייליכקייט האט גובר געווען איבער זיינע שווערע וואכעדיגע זארגן. אין ווארשע איז הערש חסיד נישט געווען קיין חד בדרא, אין איטליכע געגנט פון שטאט, סיי אין פראגע, סיי אין פאוואנזעק, סיי אין שעליץ, און סיי אין גראכעוו, האבן זיך חסידים פארזאמלט אין פריוואטע היימען און עוסק געווען אין חסידישע מנהגים. געגאַנגען איבער די װאַרשעװער גאַסן, אײַנגעהילט אין די טערקישע טליתים און די ציצית האָבן זיך נאָכגעשלעפּט, ייִנגלעך האָבן זיך, האָבן זײ באַגלײט אױף רעכטס און אױף לינקס, זײערע פּאות צעטראָגן אױפֿן װינט. פֿאַרבײַגײער, ייִדן און ערלים, האָבן זיך אָפּגעשטעלט זײ נאָכגעקוקט מיט נײַגער אױפֿן דאָזיקן הילוך. א באזונדער חן האט געהאט די מלוה דמלכה'ס, איטליכע שטיבל האט געהאט אזא חברה וואס האט צוגעגרייט די וואך דער און קומענדיגע וואך יענער א מלוה דמלכה, גאנצע תקנות זענען געווען ארום די הכנות, מען האט נישט געטארט קויפן קיין מאכלים, נאר איטליכער חסיד האט געבראכט א פולקל עוף אדער א שטיק לאקשן קוגל ווער א האלבע חלה אדער א שטיק קויליטשל געקויפט האט מען נאר א פלעשל יי״ש, יין שרף, כדי נישט צו פארשעמען עימיצן טאמער איז נישט געבליבן קיין שיריים פון שבת האט מען אויך געקאכט א גריץ, עס איז גענוג געווען ווען עימיצער האט געבראכט עטליכע רויע קארטאפלעס. דאס צוגרייטן די דאזיגע גריץ איז אויך געווען אן עבודה, ניט איטליכן האט מען צוגעלאזט ער זאל זיך פארען ארום דער ארבעט, נאר געשיקטע פעהיגע אינגעלייט האבן מיט געזאנג און שמחה געקאכט איטלעכן מוצאי שבת ביי אן אנדערן בײַנאַנדער צוגרײטן דאָס דאָזיקע מאכל. זײ האָבן פֿון זײערע רײַכע און נגידישע הײמען געבראַכט צו עטלעכע מאַרך-בײנער מיט פֿאַרבראָקעכץ און צוגעגרײט אַ גריץ ממש מעדני-מלך, כּסעודת שלמה בשעתו. דער עולם האט שטארק הנאה געהאט, דעם זמר אל תירא עבדי יעקב און אליהו הנביא האט מען געהערט אין פארשידענע געגנטן פון ווארשע, שכנים האבן זיך געשטעלט הינטער די פענסטער, מתנגדים האבן פשוט מקנא געווען יענע חסידישע קבצנים וואס זענען א גאנצע וואך פארזונקען אין דאגות הפרנסה און דא אזא שמחה אזא פרייד ווי זיי וואלטן געווען עשירים אדירים. רב הערש חסיד פלעגט אזוי א זאג טוהן, פונקט ווי א קאזאק האט נישט קיין השגה און פילט נישט קיין טעם אין לאקשן מיט יוך, ציבעלעס מיט שמאלץ, אדער טשולענט, אזוי פילט נישט א מתנגד און האט נישט קיין השגה, נישט אין א מלוה דמלכה'ס סעודה'לע. דאס איינטענה'ן מיט זיי האט נישט די ווערט קיין שמעק טאביק. בעט איך ביי אייך יונגעלייט, לאזט זיי צו רו, טשעפעט זיך נישט צו זיי, און טאמער זענען זיי אייך מבזה, זייט עס סובל, מאכט זיך נישט וויסנדיג. כביכול האט באשאפן אלע מינים באשעפענישן, אז ער האט באשאפן מתנגדים, מסתמא דארף ער זיי האבן. ווער וואגט עס זיך אנטקעגנצושטעלן זיין ווילן? ווען רבי איטשע מאיר אלטער האט זיך באזעצט אין גער, איז די חסידישע פעסטונג אין דער אייזנגאס נישט פארוויסט געווארן, אדרבה, דער עולם חסידים האט זיך פארמערט, נייע חסידישע הויפן זענען אויפגעקומען אין ווארשע. רבי ישעיה'לע פראגער, רבי יעקעלע ראדזימינער האבן געפירט ביד חזקה.

די חברותא האט זיי געפאנגען גענומען. ביי זיך אין שטעטל זענען זיי געווען יחידים, גערודפט פון די מתנגדים און פון שווער און שוויגער. דא זענען זיי געווען א רבים, דא האבן זיי פריי געאטעמט, געדאווענט, געלערנט און געגעסן צוזאמען. די רייכע האבן זיך געטיילט מיטן ביסן פון זייער מויל מיט די ארעמע, זיי האבן אויסגעטוען זייער העמד פון לייב און עס אַװעקגעגעבן אַן אָרעמען בחור, װעמעס העמד איז געװען צעריסן. זײ האָבן געגעסן פֿון אײן שיסל, געזונגען זמירות אין מיטן װאָך און געזאָגט דבֿרי-תּורה, געבענטשט מזומן און אַרױס אין אַ פֿרײלעכן ריקוד. װאַרשע איז פֿאַרפֿלײצט געװאָרן פֿון אַזעלכע חבֿרותאס, מען האָט זײ געזען שפּרײַזן איבער די גאַסן מיט זײער אײגנאַרטיקן הילוך. זײ האָבן זיך אױך אַראָפּגעכאַפּט צו די ברעגן פֿון דער װײַסל, דער קילער ווינט האָט צעפּלאָשעט זייערע פּייעס, זיי האָבן געפילט אַזאַ דערהויבנקייט, אַזאַ התרוממות, עס האָבן זיך גאָרנישט געגליסט אַהיימצופאָרן. דאָס דאַווענען, דאָס לערנען און דאָס עסן צוזאַמען האָט דאָ באַקומען אַ מער רוחניות'דיגן טעם. דער חסידישער דרך האָט מיט גוטסקייט און אינערליכער שמחה איינגענומען דאָס מתנגדישע, לומדישע און משכילישע וואַרשע.